וועגן די ענין פון יציאת מצרים פון אלע מין הכרות וואס איז דא אשר הוצאתיך אשר בראתיך אלע מין אזעלכע זאכן סאו איך האב געלערנט יום טוב די בעל התניא האט א מאמר אין זיין אין זיין סידור ס'הייסט צום שיין ווען ביי די מצות ווערעווער איטס קאלד שער חג המצות און ער רעדט וועגן די קשיא און ער זאגט אויך א תירוץ לפי דרכו און איך מיין, און די ליובאוויטשערס מסתם לערנען עס און זאגן הסברים און זאכן, אבער איך מיין אז ווער ס'האט געלערנט מיט אונז די, בעיסיקלי די כוזרי, עס הייסט, ער איז לכאורה די סאורס פון די, פון די איידיע, פון די וועג פון טראכטן, און אפשר אנדערע וואס זאכן וואס זיי האבן געלערנט, אה, קען זעהן ריעלי, אין א לאט, די כוזרי ענד רמבן, אי'ל שאו יו האו, די כוזרי ענד רמבן, ריעלי ער, אה, ריעלי די. איינע פון די זאכן וואס איך האלט אין איין זאגן איז אז מענטשן האלטן אין איין לערנען זאכן אזוי ווי בעל תניא'ס מאמרים אדער אזוי ווי אנדערע חסידישע ספרים as if they were born in a vacuum as if they didn't read anything before them

עס איז מפי ספרים ומפי סופרים, און די ליובאוויטשער מוטשען זיך ווער זענען די ספרים און סופרים, מען האט אנדערע פלעצער ווי ער זאגט זייער קלאר, ער זאגט נישט קיין חידושים, ער זאגט נאר נאך וואס עס שטייט. סאו עניוועיס, איך וויל ענק ווייזן א זייער א יסוד, למעשה איז זייער א יסוד, איך גיי עס ארויפלייגן, ס'איז ווערי יסודות'דיגע מאמר אין חבד, דיס דיס מאמר, אטליסט די איידיעס דעט סעי אין איט, צו מ'ברענגט עס פון דא, צו פון אנדערע פלעצער ווי ער זאגט ענליכע איידיעס, ס'האט צוטון מיט אלע זאכן וועגן אמונה און וועגן ידיעה, אלע זאכן וואס אונז רעדט וועגן.

האו איז איט קאלד די אנדערליינס נישט די אנדערליינס נאר די געלע היילייטערס אויף די מעין זאכן וואס וואס איך האב געוויזן און ער גייט אזוי איך וועל גיין זיין מהלך שנעל און איך וועל ווייזן וואס איך וואס איך זעה ער הייבט אן מיט א שאלה פארוואס די מצה שטייט אין זוהר אז מצה הייסט מיכלא דמהימנותא און ער וויל וויסן וואס ס'מיינט אה, די זאך מיכלא דמהימנותא, אקעי. ער זאגט ער אזוי קודם דארף מען פארשטיין וואס מיינט אמונה, מיינט זיך א מאכל פון אמונה, סאו וואטס וואטס אמונה אלל אבאוט? ס'הייבט אן פון די קשיא, ידוע קושיית המפרשים, פארוואס שטייט אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פארוואס שטייט נישט אשר בראתי שמים ואת ארץ? מען קען זען גראדע אז די וועג וויאזוי ער לייגט אראפ די קשיות איז אביסל אנדערש ווי אנדערע מענטשן בפשטות האבן עס אראפגעלייגט דאס הייסט אונז האבן געלערנט די אבן עזרא אדער אנדערע זיי האבן נישט געזאגט כ'זע נישט כ'געדענק נישט אז זיי האבן געלייגט אזוי די קשיא אזוי ווי ער לייגט עס לכאורה די קשיא זייערע איז געווען אז אשר בראתיך איז אסאך א גרעסערע סיבה אדער אסאך א גרעסערע מקור פאר אמונה אדער אסאך א גרעסערע מקור פאר עבודת השם ווי די ענין פון אשר הוצאתיך מארץ מצרים וויטש איז לייק וואן סטארי איינע פון די זאכן וואס ער האט געטון איז הוצאתיך מארץ מצרים פארוואס אזוי ווי די כוזרי האט געפרעגט וואס גייט מיך אן דאס איז דאך נאר נוגע צו אפאר מענטשן ס'נאר נוגע אפשר בקושי קען מען צולייגן ס'איז נוגע אויך פאר זייערע אייניקלעך באט איט סימס טו בי מאטש לעס מוכרח מאטש לעס שכל'דיגע הוכחה די גאנצע ענין פון יציאת מצרים ס'איז נאר א עדות ס'איז נאר א מעשה און ביי אים איז אביסל ער לייגט אראפ די קשיא אנדערש ער לייגט עס אראפ אז וואס זאגסטו מיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים כאילו דאס איז די גרויסע נס דאס איז די גרויסע פלא די גרויסע התפעלות וואס מ'דארף האבן ס'איז דאך דא אסאך א גרעסערע חידוש פאר וואס ווייל יציאת מצרים איז דאך נאר יש מיש אזוי ווי אונז זאגן אלע מאל ס'איז דא יש מאין און ס'איז דא יש מיש יש מאין אז די אייבערשטער האט געמאכט די הימל און די ערד פון גארנישט דאס איז א ריזיגע פלא אקארדינג טו בעל התניא און מען קען זיך חוקר זיין אויף דעם, אבער דאס זאגט ער, דאס איז א גרויסע פלא. ווייל סתם צו טוישן בלוט אויף וואסער, דעטס דעטס סמאל סטאף, דאס איז נישט, איף יו טינק אבאוט אין די קאנטעקסט אוו קריעטינג טינגס, סאמטינג פראם נאטינג, איז דעפענעטלי א מאטש ביגער חידוש, און דערפאר כאילו איז, דו כאפסט זיין קשיא איז אין א געוויסע זין, ער טראכט שוין ווי אזוי ווי אזוי און אז ווי אזוי א חסידישע איד וואס ער טראכט, הייסט, איך טראכט איך אריין אנכי השם אלוקיך, וואס וויל איך פון דעם? איך וויל זיך מאכן א געוויסע התפעלות אין גדלות השם, איך גיי דאווענען, ער גייט זאגן קריאת שמע, ער גייט זאגן אנכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וויל ער וויל זיך נתפעל ווערן פון גדלות השם, און וואס וואט וואט אימפּרעסס אים די מאָוסט, אים לכאורה אימפּרעסט אסאך ווייניגער יציאת מצרים ווי בריאת שמים וארץ, אסאך א גרעסערע נס, און אזוי ווי ס'שטייט אין שער היחוד והאמונה ווערי פעימעסלי, אז יש מאין יש מאין איז אסאך א גרעסערע חידוש ווי ווי קריעת ים סוף, ווייל קריעת ים סוף איז די פשט אז וואו ס'שטייט א שטיקל וואסער, עס וואלט געדארפט זיין ליגעדיג, עס וואלט געדארפט פארן די וואסער, און דערווייל שטייט די וואסער. אבער דאס אז אלעס וואלט געדארפט זיין גארנישט און ס'איז א גאנצע צייט עפעס, דאס איז אסאך א גרעסערע חידוש. און ער גייט זאגן אזא תירוץ, ריעלייז האו היז מהלך ווארקס. און ער גייט זאגן, און זאגט ער, די תירוץ איז אזוי למעשה, זיין תירוץ איז, אין הכי נמי, איך בין מסכים. און גייט זיך נישט חולק זיין אויף דעם. עס איז זיכער אמת אז א נס פון יש מיש, עני נס, אפילו די גרעסטע נס קריעת ים סוף איז סמאל פיס, נאטינג, נישט, לגבי יש מאין איטס נאטינג. אבער עס איז דא אין דעם א געוויסע חידוש וואס איז נישט דא אין די יש מאין. פארוואס? ווייל אויב מען טראכט אריין, אפילו יש מאין, אז דאס האט די אייבערשטער באשאפן די גאנצע וועלט, לגבי די אייבערשטער אליינס וואס איז אין סוף, איז עס אויך איטס סמאל פיס. אזוי ווי, און ער לייגט עס אראפ אין זיין נוסח, עס איז נאר דבר השם, אויב דו טראכסט א מענטש איין ווארט וואס ער האט געזאגט נישט קיין גרויסע תורה, ס'נישט קיין גרויסע חידוש, לגבי די עצם הנשמה, א מענטש קען דאך זאגן אן א סוף ווערטער, און זיין שכל איז אוודאי אסאך מער, אויב דו זאגסט למשל אז די גאנצע וועלט איז איין ווארט, עשרה מאמרות צען ווערטער פון די אייבערשטער, איז גארנישט, אזוי ווי נעמען איין ווארט פון א טיפה מן הים, סאו, לגבי אין סוף, בריאת העולם איז אויך גארנישט, אלזא האבן צוויי מאל גארנישט, בריאת העולם איז גארנישט, און כל שכן אז קריעת ים סוף איז גארנישט. אבער דא וויל ער אנקומען צו נאך עפעס. ידיעה און אזוי זאגט ער און דאס דאס גייט שוין צוריק צו נאך א זאך וואס זיי האבן געלערנט ס'איז ידיעה זאגט ער אז די חסידי אומות זענען אויך מסכים אין אז אין די זאך וואס הייסט יש מאין וואס הייסט ער רופט עס דא אנדערע נוסח כח הפועל בנפעל וואס הייסט דאס וואס די אייבערשטער'ס כח איז מהווה די וועלט די אייבערשטער האט עס געמאכט א גוי פארשטייט דאס אויך ס'הייסט די גוטע גוים בעיסיקלי הי מינס קריסטשענס באט יו נאו זיי פארשטייען אויך די ענין פון יש מאין איז קיינער נישט חולק אויף דעם ס'הייסט דא אפילו פון זיי וואס זענען יש ס'איז ממש מתפעל'דיג זע נישט נאר נאטיס וואט היז סעינג היז נאט איווען סעינג וואט אסאך מוסר ספרים לייק טו סעי א גוי יא ער ווייסט אבער ס'מאכט אים נישט גארנישט טון ניין ס'דא גויים וואס זיי פארשטיין דאס זיי האבן טאקע יראת שמים זיי פירן זיך אויף ריכטיג טאקע וועגן דעם וואס זיי פארשטיין אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט יש מאין איז אויב אזוי, וואס איז דאס אז מ'זאגט אנוכי השם אלקיך, וואס דאס אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט פון תוספות און פון די כוזרי און אנדערע מענטשן, דאס איז וואן אוו די ביג איידיעס, דאס איז עפעס א ענין וואס איז מיוחד פאר פאר ישראל, דאס הייסט דער איז סאם קיינד, ס'דא טאקע אמונה וואס יעדע איינער פארשטייט, אשר ברא עולמו, אבער וואס שטייט אנוכי השם אלקיך איז טאקע נישט געשריבן צו זאגן אז ס'דא א גרעסערע חידוש, אז אנוכי השם אלקיך איז עפעס א גרעסערע חידוש, אבער ס'איז יא געשריבן צו זאגן אז ס'דא עפעס א נייע סארט התבוננות, עפעס א נייע סארט אנדערסטענדינג אין געטליכקייט, וואס דאס איז מיוחד לכלל ישראל, און מ'דארף אין דעם אליינס חוקר זיין, ווייל שפעטער זאגט ער אז אויף דאס אויך קענען גוים, אבער נאר צו זאגן די ווארט. און אזוי זאגט שטייט דאך, ס'איז דאך דא א מנין, און דאס איז נאך א וועג וואס ער זאגט דאס דא, און מ'וועט זען שפעטער אז ער גייט צוריק פון דעם, סאו כ'גיי נישט אריינגיין אין דעם, אבער על כל פנים ס'איז דא צוויי לעוועלס, קענסט זאגן אז די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט ער רופט כח הפועל בנפעל ער זאגט אז דאס איז נישט אפילו אמונה מ'דארף נישט גלייבן דאס קען מען מער ווייניגער זעהן אדער פארשטיין מיט שכל אז דא אה יש עס מוז זיין אז עס איז געווען א גאט וואס האט עס געמאכט נאכדעם זאגט ער אז אויב אזוי למשל אונז דאווענען דאך לאמיר אריינטראכטן אונז דאווענען און לפי די בעל תניא איז פשט אין דאווענען אלעס וואס מען טוט איז זיך מתבונן אין די ענין פון יש מאין עס שטייט הללויה הללו את השם מן השמים די אייבערשטער האט געמאכט דאס די אייבערשטער האט געמאכט יענץ איז אלץ הרחבת התבוננות אין די ענין פון בריאת העולם

דא נאך א סטעפ, די צווייטע סטעפ איז עכט א ליבאוויטש סטעפ, די חסידישע בעל תניא סטעפ, וואס ער רופט די ביטול פון די פון די וועלט, און דא רופט ער עס די ביטול פון די טפל לגבי די עיקר, עס הייסט, נאכדעם וואס דו'סט פארשטאנען אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, דארפסטו פארשטיין נאך א זאך, און דאס איז שוין נאך א חידוש, דאס פארשטייט מען נישט בפשטות, דאס דארף מען אריינקלערן, דאס טוט מען ביי פסוקי דזמרה, מ'קלערט אריין נאך א חידוש, וואס די חידוש איז, אז וויבאלד אז די גאנצע וועלט איז נאר לעבט נאר פון די כח אלוקי וואס וואס איז מחיה די וועלט, קומט אויס אז די וועלט איז נישט אימפארטענט, רייט ביי די וועי דיס איז ווערי אימפארטענט, ווער ס'איז עוסק אין וואט ביטול עקזעקטלי מיענס, עטליעסט דיס לעוועל דעט היז טאלקינג אבאוט העיר איז נאט א ריעל אנטאלאדזשיקעל ביטול, היז נאט סעינג די ווארלד דאזענט עקזיסט, און עס איז נישט קלאר אויב ער זאגט דאס עווער, און דאס דארף מען פרעגן אנדערע מענטשן, ר' יואל קאהן למשל מער ווייניגער האלט אז דאס איז די איינציגסטע זאך וואס שטייט. סאו ער זאגט נאר אז ס'איז א טפל לגבי די עיקר, די עיקר איז דאך גאט, די וועלט איז אזוי ווי א טפל, סאו דערפאר יו שוד בי מאר אימפרעסד ביי גאט, יא, ביסט נישט מסכים? אנמיוט. אז וואס? ניין, כ'בין יא מסכים, ניין, כ'בין יא מסכים, אבער דו זאגסט די ווארט טפל, איי טינק די בעל תניא רייטס אין די הקדמה, לא זו היא מעלת הקדוש ברוך הוא שברא עולמות. רייט רייט רייט. דיס איז די מאסט אנאימפארטענט טינג. דעטס וואי אין חבד דעי דאנט סעי דעי דאנט סעי מען רופט נישט די אייבערשטער דער באשעפער יו קאל אים דער אייבערשטער די איידיע איז טו אנדערסטענד דעט הי איז סאו מאטש ביגער דען עווריטינג דעט יו דזשאסט יו דאנט עקזיסט דעטס אנאדער דעטס אנאדער פרט אין דעם יא דעטס אנאדער פרט ווען יו טינק אבאוט דעט מצד גאד הימסעלף באט עטליעסט מצד די ווארלד וואט יו וואנט טו דו ביי פסוקי דזמרה נאו מצד אס איטס נאט אימפארטענט וויר דזשאסט נאט אימפארטענט טפל מינס איטס סעקענדערי

אבער דאס איז נאך א התבוננות וואס מען קען גאנץ גוט פארשטיין, טאקע שווער, מען דארף אפשר ארבעטן אויף דעם, זאגן פסוקי דזמרה, אבער דאס איז נישט, דאס איז נאך גאנץ פשוט, נאכאלץ גאנץ פשוט, און עס איז דא, ער זאגט קלאר שפעטער אז הי מעיקס חילוקים, אבער עס איז דא גוים וואס פארשטייען דאס אויך. ס'איז דא א דריטע מדריגה וואס דאס איז קרישמע, לויט זיין סדר, נאך פסוקי דזמרה איז דא קרישמע. אין קרישמע שטייט השם אחד, אין קרישמע וואס זיין ווארט פאר דעם איז דא, און איך מיין דאס איז ליטערלי וואט דער כוזרי סעד אבאוט השם הוויה, just in a different language זיין ווארט פון די קרישמע הייסט השם אחד השם אחד הייסט ער רופט דא השגת מהותו אין אנדערע ווערטער אונז אונז לערנען אלעמאל דאס איז אויך א ווארט אויף די רמב"ם אלרעדי וויטש הי קיינד אוו טעיקס אין א דיפרענט קאנטעקסט אבער על כל פנים וואס ער זאגט איז עס דא אז ווען אונז רעדן וועגן יש מאין און נאט נאר וועגן יש מאין ריעלי לייק די כוזרי סעז עווריטינג דאט ווי קען ווי קען געט וויט אווער שכל איז סאמטינג קאלד איטס השגת המציאות אין אנדערע ווערטער דעט גאד מאסט מאסט עקזיסט, סאמטינג קאלד גאד מאסט עקזיסט, און לא פחות ולא יותר, איי קענאט טעל יו וואט גאד איז, וואט קיינד אוו א טינג הי איז, אור אין אנאדער לענגוויטש האו דאז הי לוק, האו דאז הי פיעל, האו דאז הי טעיסט, קאוז דעט נאט, דאס איז שוין נישט בשליטה פון מיין שכל, און אדרבה די בעלי השכל זאגן אז מען טאר נישט זאגן ווייטער, די חובת הלבבות זאגט זייער פעימאסלי אין שער היחוד, אז יעדע זאך אין די וועלט דארף מען אונז פרעגן איז עס, אם הוא? און א צווייטע שאלה מהו, רייט, דאז.

עס איז נישט דא קיין מהו. און די חובת הלבבות, נישט די חובת, און די חובת הלבבות, די די כוזרי און די בעל תניא דינגען זיך בעצם אויף דעם, זיי זאגן אז דאס איז גוט פאר א גוי, דאס איז גוט פאר אשר בראתיך, אבער די גאנצע ווארט פון אשר הוצאתיך ביי אים איז אז עס איז יא דא א מהו. און איך קען אייך נישט, און ער רופט עס אמאל למעלה מן הדעת, ווייל אפשר קען איך עס נישט זאגן, אזוי ווי די אזוי ווי די כוזרי וואלט געזאגט מען קען עס נאר טעסטן מען קען עס נישט פראוון, דעטס א סופי לענגוויטש דעט די כוזרי באראד, באט דעטס ריעלי וואט הי סעיז. און דאס טייטש ס'הייסט אנכי און דאס דאס פארענטפערט בזה מתורץ קושית המפרשים בריאת העולם און ער איז מסביר נאכדעם גייט ער צוריק און ער איז מסביר אויך אין אין על פי קבלה אזוי ווי אין די אנטאלאדזשיקל סענס וויבאלד בריאת העולם אליינס האט נישט קיין שייכות איז נישט מושרש איז נישט קומט נישט ארויס באמת פון גאט מהות ס'קומט ארויס פון גאט עקזיסטענס אר פון סאם לעוועל קאלד דיבור און אזוי ווייטער במילא קען מען נישט פון בריאת העולם אנקומען צו צו זען גאט מען קען אנקומען צו הערן אז ס'איז דא א גאט מה שאין כן יציאת מצרים אין זיין אין זיין אנדערסטענדינג איז מושרש אז כאילו ס'קומט פון אליינס בעצם פון א העכערע לעוול פון פון געטליכקייט ווי בריאת העולם אבער דער עיקר חידוש פון דעם איז אז דא קען מען יא זען וואס ער איז דאס איז ידיעת המהות און דעטס היז האול תורה אבאוט מצה און אין התינוק טועם טעם טעם טעם דגן ער רופט עס אפילו א געוויסע קטנות ווייל איך קען עס נישט מסביר זיין סאו הייסט עס א געוויסע קטנות קאוז הי הי דאז וואנט יו טו עקספלעין איט אין די ענד אפשר שביעי של פסח אדער שבועות אבער פאר די מצה ער רופט ער זאגט די מצה און דאס אויך ביי די וועי און עוועריוואן טינקס דעט איטס א חידוש פון די בעל תניא באט ס'שטייט שוין אין פרידעם פריערדיגע מקובלים די ווארט אז מצה איז א ידיעה אז עס שטייט אין די גמרא אז ווען א תינוק איז טועם טעם דגן הייבט ער אן צו זאגן אבא און די בעל תניא איז עס מדייק אז עס שטייט נישט אז ער איז מבין ענין אבא א בעיבי וואס איז צוויי יאר אלט וואס הייבט אן צו עסן וואס קען שוין זאגן טאטי פארשטייט נישט וואס מיינט א טאטע, פארקערט ער פארשטייט נישט אבער ער זעהט זיין טאטע סאו ער האט א געוויסע ידיעת המהות אן ידיעת המציאות אפילו ס'פעלט אים עפעס אפילו ער וועט זיין גרעסער וועט ער יא פארשטיין אבער די מעלה האט ער אז ער זעהט ער דארף זיך נישט אזוי ווי די כוזרי זאגט אויף באופן כללי אויף חקירה אז ער דארף זיך נישט מוטשענען צו איז דא א גאט ווייל ער רעדט מיט גאט ער זעהט גאט אין אנדערע ווערטער ער האט עפעס וואס מ'קען משייך זיין צו וואס כוזרי האט גערופן און זיי האבן גערופן ידיעת שם העצם יא ער קען די אייבערשטער'ס פערסאנעל נאמען זיין זיין פראפער נעים, אדער וואס ער רופט ידיעת ה ידיעת המהות. און דאס איז לכאורה, און איך מיין אז דאס איז ליטערלי נאכגעזאגט די כוזרי מיט די אלע תורות, און די צירוף מיט די רמבן און די און די ס'הייסט די תוספות וואס זיי האבן געזאגט אז די ווארט איז אז דאס איז א אידישע זאך, און ער קאנעקט די צוויי זאכן אז דאס איז טאקע און די כוזרי אויך, דאס דאס איז טאקע די די אידישע זאך וואס ער קען האבן ידיעת המהות, ער קען די אייבערשטער, און די צווייטע ער ווייסט וועגן אים.

סעקאנד מדריגה איז מלאכים, דריטע מדריגה איז הייסט שבעים שרים, ס'הייסט שרי האומות און אזוי ווייטער. און אזוי ווי ער זאגט, יעדע איינס קען מען מאכן נאך פרטים, אבער דאס איז באופן כללי. יעצט די קלענסטע מדריגה הייסט די שבעים שרים, ס'איז, ער רופט דאס די עולם העשיה, ס'האט צו טון מיט נוגה. און די די עין שרים, אוודאי האבן זיי א הכרת המציאות, אזוי ווי די גמרא זאגט, אפילו די עובדי עבודה זרה דקרו ליה אלהא דאלהיא הייסט אז זיי זאגן אז דער דער אייבערשטער ער איז די גאט פון אלע געטער סאו דעי דעי אנדערסטענד די מציאות פון יש מאין זיי פארשטייט די מציאות אז ס'דא א גאט אבער ער רעדט נישט מיט דעם ער האט נישט קיין האט נישט ס'הייסט צוויי האט נישט די מיטלסטיגע לעוועל ער פארשטייט נישט אז וויבאלד אז ס'דא א גאט אלעס אנדערש איז בטל און ריעלי אין די בעל תניא'ס ריעדינג דיס איז די דיס איז די הפך פון עבודה זרה ביקאוז די עבודה זרה'ס מיסטעיק איז נאט דעט דעי דאנט בעליוו אין גאט עוועריוואן בעליווס אין גאט. עבודה זרה'ס מיסטעיק איז זיי זענען מחשיב געוויסע פרטים פון די מציאות דעט דאנט דעזערוו טו בי אימפארטענט ס'הייסט ס'דא כוחות ס'דא שרים מלאכים אלע מיני זאכן די עובד עבודה זרה ער מאכט פון אים עפעס א זאך ער מאכט פון אים א גאט און דאס איז א מיסטעיק אז דאס איז אן א איד עס פארשטיין אביסל בעסער עס פארשטיין אז טאקע איז דא אזא כח אבער ער איז בטל לגבי די עיקר ער איז נאר א טפל ער איז נאר אדער די אנדערע לענגוויטש האט נישט קיין אייגענע כח אבער ער איז בטל לגבי די עיקר וואס דאס איז די דאס איז די גאט אליינס סאו דאס איז די צוויי לעוועלס למשל וועט זאגן אז ס'דא שרים, די שרים יעצט איז ווערי אימפארטענט טו ריעלייז האו הי סעיז איט, ביקאוז דיס ריעלי גאוס בעק טו די רמבן'ס אולד ראדיקעל איידיע, איך מיין די לויקע רמבן וועגן עבודה זרה, וואס וועגן די גאנצע פסוק פון אשר חלק לכל העמים, וואס די רמבן לערנט באמת, און די רמבן לערנט אז דאס איז טאקע די ווארט פון בחירת כלל ישראל, אז די רמבן לערנט באמת אז עבודה זרה איז אמת, ס'הייסט דאס וואס אונז זאגן אז עבודה זרה איז נישט אמת, דעטס נאט ריעלי טרו. אל די עבודה זרה אר ריעל טינגס, די אלהי מצרים וואס האט געהייסן כך וכך, און די אלהי מואב וואס האט געהייסן כך וכך, דעי אל עקזיסט, דעיר שרים, דעי אר די שבעים שרים אויף די אומות, ווען די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט האט ער געגעבן יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, האט ער געגעבן פאר יעדע איינע פון די אומות א גאט, ליטערלי, איינע פון די שרים, פאר די יוונים האט ער געגעבן זעאוס, און פאר די מצרים האט ער געגעבן אמון, און פאר די אנדערע האט ער געגעבן בעל, און אזוי ווייטער. יעצט. און און דאס איז די אמת געגעבן און ביקאוז אוו דעט די רמבן ריעלי האלטס אז מען קען נישט אמת'דיג האבן קיין טענות פאר א גוי וואס דינט עבודה זרה. אין אדער ווארדס מעיבי הי וואלד האוו בין לייק אברהם אבינו וואלט ער פארשטאנען אבער באופן כללי ער איז גערעכט ווייל זיין מציאות זיין חיות כאילו קומט פון די פון די שר וואס די שר איז שוין אין די בעל תניא'ס לענגווידזש אין אזא צמצום וואס ביי אים איז נישט ניכר טאקע קיין שום מקור ביי אים איז ניכר די כח און עד כאן, די אנלי טינג הי קען נאו איז די מציאות ה, מציאות ה, ה גאט, דאס הייסט דקרו ליה אלהא דאלהיא, אדער יש מאין ער ווייסט די מציאות, אבער בפועל הי קענט העוו עני רילעישאנשיפ וויט איט, הי קענט גרעספ איט, ביקאוז עווריטינג הי אנדערסטענדס גאוס טרו דיז, דיז שרים, און למעשה די אידן וואס זענען בחוץ לארץ אפילו זענען אויך אין די סיטואשען, פאר דעם זאגט די רמבן, ועבדתם שם אלהים אחרים עץ ואבן, או ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה, ווילאנג מען איז תחת שלטון הגוים, אדער אזוי ווי אין מצרים, בהכרח, יו רילי בעסיקלי דואינג דינינג עבודה זרה, אפילו דו'סט זאגן אז דאס נישט, איז דאך נאר אין די ידיעת המציאות, איך קען דיר טעארעטיש זאגן אז איך דין נישט קיין עבודה זרה, אבער בפועל דין איך יא עבודה זרה, ווייל איך בין סטאק אונטער געוויסע כוחות, אונטער געוויסע מציאות, וואס די מציאות, זיי ווייזן נישט גאט, זיי קענען נישט, זיי קענען נישט ווייזן גאט. דאס איז די ערשטע לעוול, דאס הייסט עין שרים. נאכדעם זאגט ער דא נאך א לעוול. דאס האב איך דאס האב איך אנדערגעליינט דזשאסט טו שאו יו that really the big thing of יציאת מצרים is to get out of this level לכאורה. דאס איז ליטעראלי וואס דער רמבן זאגט, אז פון דעם גייט מען ארויס די הנהגת השרים, און דער רמבן טייטשט, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, טייטשט דער רמבן נישט אזוי ווי רשי, רשי זאגט אז דער אייבערשטער האט צעבראכן די געטשקעס, די די ליטעראל סטעטשוס און סטאף, זאגט דער רמבן, האט ער זיי צעבראכן, הו קעירס. ניין, ס'מיינט אז ער האט צעבראכן די כח, די די סטרא אחרא, די ספירות דקליפה, די וואטעווער יו וואנט טו קאל דעם, די עין שרים, ער האט זיי צעבראכן, אין אנדערע ווערטער דורך דעם האבן די אידן וואס זענען באמת געווען אונטער די שליטה פון מצרים געקענט זען, געקענט זען די גאט אליינס. נאכדעם זאגט ער דא א צווייטע מדריגה וואס דאס הייסט מלאכים, ס'איז טאקע דא אין אויך עולם העשיה מלאכים, און זיי פארשטיין יא די ביטול, זיי זענען, זיי זענען למעשה, ווי ער רופט זיי, דאס איז למעשה די מדריגה פון חסידי אומות העולם, שיש בהם הארה קצת מעולם המלאכים, דאס הייסט, דאס זענען די גוים וואס זיי דינען נישט עבודה זרה למעשה, זיי האבן יא א געוויסע ביטול און א התפעלות פאר די, פאר די, פאר די ביטול, וויבאלד זיי זענען שוין א מיטלסטיגע מדריגה, דאס איז אבער נאך אלץ נישט די עיקר מדריגה וואס אונז ווילן אנקומען, די דריטע מדריגה איז וואס הייסט נשמות, וואס זענען אפילו גרעסער פון מלאכים, און די נשמות, זיי זענען נישט אפילו ביטול, זיי זענען נישט, נישט נאר אז זיי ווייסן אז ס'איז דא א גאט, נישט נאר זיי ווייסן אז אלע אנדערע כוחות זענען, זענען נישט אימפארטענט, זענען, זענען א טפל, נאר זיי האבן אויך א זאך וואס הייסט, וואס ער רופט אסאך מאל ידיעות פון עצמות א גאט, אדער ידיעת מהותו, נישט נאר ידיעת המציאות. זיי האבן, מ'קען עס זאגן די בעיסיק וועג וואס איך קען, איך מיין אז, און היער איים גאנא גאו בעק טו מיי וועי אף טינקינג, דעט די כוזרי עקספלעינד דיס טינגס בעטער דען. בעל התניא ווייל בעל התניא מוטשעט זיך מיט אלע מיני לשונות אבער למעשה די כוזרי האט שוין בעסער פארשטאנען און ער האט געזאגט אז דאס קען מען עס רופן אזוי ווי א טעיסט אדער א סיאינג ווערסוס אנדערסטענדינג איך טעיסט עס אדער איך זע עס דאס איז א דאס מיינט א נשמה דאס דאס איז די איידיע וואס ער רופט נמלך בנשמותיהם של צדיקים און דאס איז אין היז לענגוויזש די סעים טינג עז סעינג אז נשמות ישראל זענען חלק אלהים ממעל סאו זיי זענען קאנעקטעד זיי זענען זייער שורש הייבט זיך אן פון גאט אליינס נישט פון די קליפות נישט אפילו נישט פון די מלאכים, נאר פון גאט אליינס, און דערפאר דעי קען אנדערסטענד, ער האט א שפראך, ער האט, ער קען רעדן מיט גאט אליינס, און דאס איז באמת די חידוש פון פון יציאת מצרים, וואס איז ידיעת המהות אדער ידיעת שם שם העצם, און אזוי ווייטער. באט עד כאן פשט, וואס וואס לכאורה גייט ער מיט די כוזרי שיטה, נאכדעם דרייט ער זיך ארום, דאס איז א ווערי אינטערעסטינג טורן דעט הי העז, און הי גאוס בעק טו די רמבם'ס שיטה, און דאס דארף מען זייער גוט פארשטיין. נאכדעם גייט ער דער בעל התניא צוריק און ער זאגט, דאס איז אלץ שיין פיין און וואויל, אבער ס'איז נישט ריכטיג, נישט גענוג. פארוואס? ווייל אונז האבן דאך שוין געלערנט, און ער גייט עס זאגן אין זיין נוסח, אונז האבן געלערנט, אונז ווייסן, אז א נשמה איז נישט געקומען אויף די וועלט צו זיין א נשמה, ווייל ער פרעגט דאך אלעמאל די קשיא, אויב די נשמה איז א חלק אלהים ממעל און ער פארשטייט אלעס,

דערפאר איז ער ווערי מחולק למעשה די בעל תניא דאס איז א גרויסע חידוש זיינע וואס איז דלא כרוב דאס הייסט אפילו די חובת הלבבות און אנדערע ראשונים וואס זיי קוקן עס יא אן אזוי אז א נשמה בעצם פארשטייט זי אלעס קומט ארויף אויף די וועלט איז ער סטאק אזוי ווי זיי רופן עס במאסר הגוף און ער דארף צוריק גיין זאגט די בעל תניא נו וואס האב איך פון צוריק גיין וואס האט די אייבערשטער פון דעם מען דארף דאך עפעס מען פארט אויף ביזנעס און מען קומט צוריק מיט די זעלבע געלט וואס מען האט מיטגעברענגט דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין גוטע ביזנעס מאן מען דארף דאך עפעס עפעס קויפן עפעס איינקויפן מען דארף דאך עפעס אויפטון וועגן דעם זאגט ער אז מען דארף באמת וואס מען דארף אויפטון איז אז מען דארף וואס ער רופט עס מברר זיין די קליפת נוגה אדער מברר זיין די גוף אין אנדערע ווערטער אין נוגע צו די סוגיא מיינט עס אז די עיקר עבודה פון א מענטש איז נישט צו זיין די נשמה וואס האט א טעיסט פון גאט ווייל דאס איז איזי דאס האסטו אין גן עדן דער אייבערשטער האט אסאך אזעלכע נשמות פון גן עדן די עיקר זאך וואס מען דארף טון איז באמת גיין אין מצרים ס'איז נישט ארויסגיין פון מצרים נאר אריינגיין אין מצרים כמעט, מיט דעם לערנט, דאס איז נאך אזויווי א וועג וויאזוי ער ליינט די אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז דו ווילסט, איך וויל דווקא די אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וואס דאס איז דווקא נישט דורך פארשטיין די אייבערשטער אליינס, נאר דורך פארשטיין דווקא די השגה וואס מ'קען פארשטיין מיט שכל אין אנדערע ווערטער איידיע וואס ער רופט דא די יש מאין, און אויף דעם זאגט ער וואס דאס איז די סיבה פארוואס רוב תהלים וואס מען רעדט פון יש מאין רוב תהלים רעדט נישט פון חסידישע השגות פון ביטול און פון און פון די נשמה וואס זעט אליינס אפשר איז דא פסוקים אויף דעם אבער רוב פון דעם רעדט פון יש מאין פון פשוטע התבוננות אזוי ווי זיי האבן געלערנט יא שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה פון ישעיה הנביא און אסאך פסוקים וואס ספר תהלים זאגן זייער סימילער אזעלכע זאכן און פארוואס איז דאס ס'איז דאך א גרויסע צמצום ניין ווייל די ריזן פארוואס דו עקזיסט איז נישט אז דיין נשמה זאל פארשטיין גאט די ריזן פארוואס דו עקזיסט איז אז דיין גוף זאל פארשטיין גאט דיין שכל זאל פארשטיין גאט און דערפאר איינער וואס ער טוט אזוי ווי די דאס איז דא דא איז ער מחולק מיט די אנדערע חסידישע רעבעס וואס זיי זאגן אז מען זאל דוקא גיין מיט דער כח הנשמה אויב דו גייסט נישט אויפטוהן אזוי ווי דער רמב"ם זאגט מיט דיין שכל בירלי א וועיסט אוו טיים און דאס זאגט ער דאס איז איך קום דזשאמפ ארום דא וואס זאגט ער דאס איז זיין טייטש וואס שטייט המתפלל צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלה פרעגט ער וואס הייסט מען דארף קוקן עיניו למטה וואס קוקט ער אראפ מען דארף דאך ארויף קוקן ביים דאווענען פליט מען דאך ארויף מען דארף דאך קוקן צו די אייבערשטער ניין ווייל ליבו למעלה ווילסט דאך טאקע אנקומען דארט, אבער די עיניו דאס הייסט דיין התבוננות דיין עין השכל דארף נישט זיין למעלה, למעלה איז איזי, דארף זיין עיניו למטה, גיי אריין אין פשוטע שכל אין די שכל פון יש מאין, און און ער טענה'ט אז נאך דעם, דו קענסט ליינען וואס ער זאגט דא, ולא יעקש דיעות, אויב איינער טוט דאס נישט, מן היש מאין ולא יכיר את בוראו כי אם מצד שורש נשמתו האלהית להשיג מהותו יתברך אויב איינער האט נאר ידיעת המהות אבער הנפש הבהמית מסתרת אלקות יעדער איינער ווייסט דאך אז די נארמאלע טאג טעגליכע גוף פארשטייט האלט נישט פון דעם און וואס גייט געשען וואלט ער געדארפט זיין עיניו למעלה וואלט ער געווען מיט פארמאכטע אויגן און וואס וואלט געשען ער וואלט געהאט אסאך נפילות נאכן דאווענען וואלט ער פארגעסן פון דעם אדער אין אן אנדערע שפראך וואס איך וואלט געזאגט היינט איז אז און בעיסיקלי לעבט ער אין עולם הדמיון און פאר אז ער ווערט א גרויסער פאנטאזירער, און אזוי ווי ס'דא אסאך מענטשן אז דאס מיינען ווי א גרעסערע פאנטאזירער א גרעסערע עובד השם, ווייל ער איז די גאנצע צייט עיניו למעלה. זאגט די בעל תניא טאר נישט זיין עיניו למעלה, דארף זיין ליבו למעלה ועיניו למטה, ווייל אונז זענען נישט געקומען אויף די וועלט צו קוקן למעלה, אונז זענען געקומען אויף די וועלט צו קוקן למטה, און וואס דאס מיינט איז פארשטיין, דאס הייסט, דאס איז ווערי אינטערעסטינג, האו די בעל תניא, איז מאכט אזוי ווי א קוגל פון אלע שיטות הראשונים, און מצד אחד הייבט ער אן אז אוודאי די העכערע מדריגה מצד עצמו איז אזוי ווי די כוזרי זאגט די ידיעת המציאות ידיעת השם, אבער דא איז ער טאטעלי מסכים מצד עבודה איז ער הונדרעט פראצענט מיט אויף די רמב"ם זייט אז וואס די נשמה פארשטייט איז טאטעלי יוזלעס און די עיקר עבודה פון א מענטש איז וואס ער קען משיג זיין מיט זיין אייגענע שכל און עס קוקן ווייטער צו פארשטיין וואס ער גייט ווייטער און די מיטעלער רבי וואס האט געשריבן דעם מאמר און ער שרייבט עס איבער אזוי דריי פיר מאל אין זיינע ספרים איז זייער שטארק מאריך אז קיינער זאל נישט מאכן קיין טעות אז דאס דער דער אלטער רבי זאגט אז ס'דא מדריגות וואס זענען העכער פון דעת דאס הייסט די מדריגה וואס הייסט אנאדער לענגוויטש פאר איט וויל בי סובב כל עלמין און די אלע און אזוי ווייטער און מענטשן מיינען אויב אזוי דארף מען זיך נישט מתבונן זיין אין דעם איז גענוג אז מען ווייסט ניין און ווען ווען עס שטייט ס'שטייט מען דארף האבן ראיה אמונה נישט קיין די וויזע דריש גייט מיינט אז מען דארף דאס אויך פארשטיין איי ער זאגט אז מען קען עס נישט פארשטיין ס'איז שווערער צו פארשטיין דארף מען זיך מער מוטשען מיט צו פארשטיין פונקט פארקערט ווייל וואס מען מוטשעט זיך נישט צו פארשטיין מ'זאל עס קענען מסביר זיין בשכל הפשוט איז טאטעלי ווארטלעס אויף וויפיל ס'איז נוגע צו עבודת השם צו צו צו מציאות האדם בעולם הזה און דא קומט באמת די בעל תניא צוריק פול סירקל צו שיטת הרמבם מען דארף אין פלעין חקירה און פלעין פארשטיין זאכן וואס ליטערלי אלטאו חבד אפישעלי דאנט לייק חקירה באט דיס איז ליטערלי וואט חקירה מינס און דאס איז אזויווי א אנדערע וועג פון עס זאגן אנשטאט זאגן אז מען דארף חקירה ווייל האבן נישט קיין אמונה אדער אזוי ווייטער מען דארף חקירה ווייל אונז לעבן די עולם השכל אונז לעבן נישט די עולם הנשמה די עולם הנשמה איז געווען גאנץ גוט פאר ס'געווען בריאת העולם אונז לעבן די עולם השכל און די איינציגסטע וועג ווי מען קען ארבעטן מיט די עולם השכל איז מיט די כח השכל און טאקע אפילו ס'עט זיין באמת קלענערע מדריגות, דאס הייסט מ'עט טאקע נאר פארשטיין יש, מ'עט טאקע נאר פארשטיין אשר בראתיך, אבער דורך דעם איז מען מברר אז אין די אשר בראתיך איז אויך דא א אשר הוצאתיך, דאס הייסט די איט מעיקס ספעיס פאר די שכל זאל פארשטיין דאס, און דאס איז ריעלי די בעל תניא'ס וועי אוו ענסערינג וואט די רבי ר' בונים איז געווען. און די קאצקער רבי האט געזאגט פאר די פאר די רבי ר' בונים זייער זייער א ענליכע זאך וואס די אנדערע ספרים זענען מסביר אז די קאצקער רבי קען ענטפערן ביסט גערעכט אז א איד קען פארשטיין אשר הוצאתיך אבער וואס האב איך פון דעם איך בין ברוך השם געווארן א איד סאו איטס ממש אוטאמאטיקלי איי העוו עווריטינג פאר פרי באט אונז זענען דאך נישט געקומען אויף די וועלט צו באקומען זאכן פאר פרי דאס איז זיכער א זאך וואס די קאצקער רבי וואלט מסכים געווען מיר קומען אויף די וועלט צו אויפטון זאכן וואס מען קען נישט פאר פרי וואס מען דארף פארשטיין און פארשטיין דארף מען אזוי ווי ס'שטייט וראו מי ברא אלה דארף מען מתבונן זיין אין די ענינים פון און אשר בראתיך, אין אנדערע ווערטער אפילו די מצוה פון אמונה וואס שטייט אשר הוצאתיך מיינט באמת לויט די בעל תניא אז מען זאל זיך מתבונן זיין אין די מדריגות פון אשר פון אשר בראתיך, און לפחות אז אפילו די מצוה פון אשר הוצאתיך דארף מען אויך פארשטיין מיט די שכל הפשוט וואס איז פון מעשה בראשית. אקעי. דאס איז מיין שיעור וואס איך האב מחדש איבערגעזאגט נעכטיגע שיעור און זאגט אז די בעל תניא האלט אויך אזוי ווי מיך.